מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק טז, פרשת פקודי, די דריטע שיחה אין פרשת פקודי, און מיט דעם מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף ענדיגן מיר חומש שמות. די שיחה איז

און נאכדעם פון אות ג' ביז אות ז' וועט דער רבי ברענגען געוואלדיגע חידושים, מקדים זיין ענינים פון דער שייכות פון חומש שמות פון פרשת שמות מיט פרשת פקודי, לויט דעם וועט מען צוריק קומען דערנאכדעם אין אות ז' און ס'וועט ווערן פארשטאנדיג ווי דער פסוק איז דארף זיין דארטן, און פארקערט דער פסוק גיט אונז א מורא'דיגן לימוד, און פון דעם וועט מען צוקומען צו דעם וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם אין היינטיגע צייטן וויאזוי מען דארף זיך פירן און ווי דער מצב איז היינט מיט דעם גלות מיט אלע זאכן. אות א', נאכדעם ווי די תורה דערציילט בפרטיות וועגן הקמת המשכן אין אונזער פרשה אין פרשת פקודי, און דערנאך דערציילט די תורה וועגן דער השראת השכינה אין משכן, שטייט ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן, און אז די השראה איז געווען אויף אזויפיל אז ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, דאס איז דער פסוק נאכדעם, הייבט מען אן מיט דעם מיט דעם הקמת המשכן בפרטיות, ויכס הענן און ולא יכול משה לבוא, נאכדעם דערציילט די תורה ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד ולא יסעו עד יום העלותו. איז דא, דהיינו אין פקודי ווערט דערציילט וועגן די הקמת המשכן און נאכדעם ווערט דערציילט אז דער ענן איז אראפגעקומען אויף אוהל מועד און כבוד השם מלא את המשכן און ס'איז געווען אויף אזוי שטארק געווען דער ענין פון השראת השכינה אז משה רבינו האט נישט געקענט אריינגיין דארטן ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד און כבוד השם מלא את המשכן, נאכדעם קומט א פסוק אז ווען דער ענן פלעגט זיך אויפהייבן פונעם משכן פלעגן די אידן פארן אין זייערע מסעות, און אויב דער ענן האט זיך נישט אויפגעהויבן זענען זיי נישט געפארן ביז דער ענן האט זיך אויפגעהויבן. פרעגט דער רבי די געוואלדיגע שאלה, דארף מען פארשטיין לכאורה געהערן די צוויי פסוקים דארט וואו עס רעדט זיך וועגן דעם סדר המסעות פון אידן אין מדבר, און וואו דאס ווערט טאקע איבערגע'חזר'ט און מיט אן אריכות, מען קוקט אריין אין פרשת בהעלותך, דארטן ווערט איבערגעחזרט די גאנצע מעשה, ווי ס'איז געווען ווען דער ענן האט זיך אויפגעהויבן זענען זיי געפארן, ווען און דערנאך האבן זיי, דער ענן איז אראפגעקומען, האבן זיי געוואוסט אז דארטן דארף מען זיך אפשטעלן, און אזוי איז געווען ווייטער, דער ענן האט זיך אויפגעהויבן זענען זיי געגאנגען ווייטער. וואס איז די שייכות צווישן דעם סדר המסעות אז דווקא בהעלות הענן יסעו ואם לא יעלה ולא יסעו ואם לא יעלה ולא יסעו, מיטן תוכן הפרשה דא? וואס עס רעדט זיך גאר וועגן די השראת השכינה אין משכן, די גאנצע מעשה וואס דארט שטייט ווי מען האט געמאכט דעם משכן, און דערנאכדעם ויכס הענן את אוהל מועד, און אויף אזוי ווייט אז משה רבינו האט נישט געקענט אריין גיין, ווי קומט אריין דארט די צוויי פסוקים וואס עס רעדט דווקא וועגן דעם ענין פון העלות הענן מעל המשכן, עס האט נישט קיין שייכות דא, בפרט.

איז געווען בקביעות אין משכן, דער ספורנו וויל פארענטפערן אז די צוויי פסוקים ווילן אונז דערציילן די שטארקייט און די הויכקייט און די רייכקייט פון די השראת השכינה וואס איז געווען אין משכן, ביז אין אן אופן שלא היה מסתלק כלל משם עד שהיו ישראל צריכים לנסוע, דאס וויל אונז ארויסווייזן אז די שכינה איז דארטן געווען די גאנצע צייט און אויף א מורא'דיגן אופן אז משה רבינו האט נישט געקענט אריינגיין און די אידן האבן און ס'איז קיינמאל נישט אוועקגעגאנגען פון דארטן נאר ווען מ'האט געדארפט פארן. דאס וויל דער ספורנו ענטפערן. אבער דער רבי פרעגט עס אפ. אבער דער ביאור איז לכאורה נישט גלאט. ווייל פון לשון הפסוק איז קענטיג אז ער קומט דערציילן דעם סדר המסעות. דער פסוק קומט אונז דא יא דערציילן דעם סדר המסעות. נישט נאר ווי דער ספורנו זאגט אז דאס קומט אונז נאר דערציילן אז די שכינה איז דארטן געווען בקביעות און מיט די גרעסטע רייכקייט ווי ס'קען זיין. וואו זעט מען עס? ובלשון המדרש, דער מדרש לקח טוב אויפן פסוק זאגט, זה סיפור המסעות, דאס וואס עס שטייט ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם, דאס איז דער סיפור המסעות, אויב אזוי איז נישט מובן כנל, וואס פאר א שייכות האט סיפור המסעות וואס מקומו בארוכה איז אין פרשת בהעלותך, מיטן סיפור פון הקמת המשכן און השראת השכינה אין אים? זאגט דער רבי לכאורה איז פון דעם ספורנו'ס ענטפער גיט מען נישט קיין ענטפער ס'איז נאך אביסל נישט גלאטיג דער מדרש זאגט אז דאס איז דער סיפור פון די מסעות ווי קומט אריין דא סיפור המסעות בשעת מען רעדט דא דווקא וועגן דעם ענין ווי די שכינה איז געווען דא אויף אזא גרויסן אופן אז משה האט נישט געקענט אפילו אריינגיין די קשיא איז נאך שטארקער די קשיא ווערט נאך אסאך שטארקער לויט דעם וואס חזל דער רבי ברענגט אראפ דעם תנחומא אין פרשת ויקרא, חזל זאגן אז דער אנהייב פון ספר ויקרא, ויקרא אל משה, איז א המשך צו דעם וואס שטייט דא פאר דעם פסוק ובהעלות הענן גומר, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד גומר, אז משה האט נישט געקענט אריינגיין אין אוהל מועד ביז ויקרא אל משה וואס די קריאה האט אויפגעטון אז ער זאל אריינגיין אין אוהל מועד, שטייט דאך אין מדרש תנחומא געוואלדיג אז דער פסוק ויקרא משה איז א המשך פון ולא יכול משה, וויבאלד אז ס'געווען אזא מורא'דיגע השראת השכינה אין משכן, וכבוד השם מלא את וכבוד השם מלא את אוהל מועד, ולא יכול, יעס, מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, וויבאלד אז וויבאלד אז ס'געווען אויף אזא סארט אופן, קומט חומש ויקרא גלייך און דערציילט מיר, ויקרא אל משה, אז דער אייבישטער האט אים געגעבן, אז די קריאה האט אויפגעטון אז משה זאל יא קענען אריינגיין אין אוהל מועד, זע איך דאך אז ס'איז האט א שייכות דער ויקרא מיט דעם פסוק פון ולא יכול משה, ווי קומט אריין נאך ולא יכול משה די פסוקים ובהעלות הענן מעל המשכן? קומט אויס אז אין דעם המשך הכתובים ולא יכול משה איז ויקרא אל משה איז די תורה מפסיק מיט א זייטיגן ענין, קומט דאך אויס אז אינעם המשך הכתובים, לכאורה זאגט דאך דער מדרש אז דער ולא יכול משה מיטן ויקרא איז איין זאך, קומט דאך אויס אז די תורה איז מפסיק מיט א זייטיגן ענין פון סיפור המסעות, וואס האט לכאורה קיין שייכות נישט צום ענין המשכן. א געוואלדיגע שווערע קשיא, ווי קומט אריין דא די צוויי פסוקים, און דאס וואס דער ספורנו וויל ענטפערן, אז ס'קומט אונז דערציילן ווי שטארק און ווי די שכינה איז געווען דארטן בקביעות, ס'האט זיך נישט מסתלק געווען נאר ווען די אידן האבן געדארפט פארן מיטן משכן, יעמאלט איז די שכינה אוועקגעגאנגען, זאגט דער רבי איך קען דאס נישט אננעמען ווייל ס'איז נישט אזוי גלאטיג, דער מדרש זאגט קלאר אז די צוויי פסוקים זענען סיפור המסעות, סיפור המסעות האט נישט דא קיין פלאץ, און די קשיא ווערט דאך אסאך שטארקער, וואס דער תנחומא זאגט דאך אז דער ויקרא אל משה איז ממש א שייכות דירעקט מיט דעם פסוק ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, ס'איז געווען אזא גרויסע השראת השכינה, משה האט נישט געקענט אריינגיין, ויקרא אל משה האט אים געגעבן דעם כח, אויב אזוי וואס ביסטו מפסיק מיט ובהעלות הענן מעל המשכן, יסעו בני ישראל בכל מסעיהם, און נאך א פסוק ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו. אות ב', אלע עניינים פון תורה זיינען בדיוק, און וויבאלד דער מדרש וויבאלד דער מדרש זאגט אז ויקרא אל משה, דער אנהייב פון ספר ויקרא איז א המשך צו דעם סוף פון אונזער פרשה וואס עס שטייט ולא יכול משה וגומר, איז פארשטאנדיג אז די שייכות איז אויך אין דעם תוכן פון די ביידע פרשיות פון וועלכע די פסוקים זיינען א טייל. וויבאלד אז דער מדרש זאגט דאך אין תנחומא אז דער ויקרא האט א שייכות צו ולא יכול משה, וויבאלד אז יעדער זאך אין תורה איז דאך זייער מדויק, מוז מען זאגן אז ס'איז דא א שייכות אויכעט אין דעם תוכן פון די פרשיות, נישט נאר דער ענין וואס ויקרא אל משה האט געגעבן משה'ן דעם כח ער זאל קענען אריינגיין. דאס הייסט, דער רבי וועט מסביר זיין וואס ער מיינט, דאס הייסט, ספר ויקרא, וואס ענינו איז דאך ספר הקרבנות,

לויט דעם זאגט דער רבי קען מען זאגן אז דאס איז אויך דער טעם וואס נאך ולא יכול משה וגומר איז דער פסוק מפסיק און דערציילט וועגן די מסעות פון די אידן ווי זיי זיינען פארבונדן מיט ובהעלות הענן מעל המשכן גומר לויט דעם וועט מען זאגן וועט מען קענען פארשטיין אז דער טעם וואס ס'שטייט דא ולא יכול משה נאך וואס עס שטייט ולא יכול משה, ברענגט אריין די תורה צוויי פסוקים וואס לכאורה ווי געפרעגט אין די קשיא זעהט זיך דאך אויס אז דא איז נישט דער פלאץ פון דעם, ווייל ער וויל אונז דערציילן דעם ענין פון סילוק השכינה פון משכן, ווייל תוכן הענין פון קרבנות איז פארבונדן נאך מער ווי מיט דער השראת השכינה אין משכן, דווקא מיט דעם וואס צוליב די מסעות פון אידן בכל מסעיהם פאדערט זיך אינצווישן אן ענין פון סילוק השכינה. דער רבי לייגט אוועק דעם יסוד אויף זיין ענטפער, נאכדעם האט מען געזאגט אין אות ג' וועט ער ברענגען א לאנגע אריכות מסביר זיין א אנדערע ענין, מקדים זיין א ענין, און לויט דעם וועט עס ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג. דער רבי וויל ארויסברענגען דא די נקודה וואס דער רבי זאגט דא, אז דער ענין פון די קרבנות וואס הייבט זיך אן אין פרשת ויקרא איז נישט נאר צו אונז דערציילן וועגן דעם ענין פון השראת השכינה ווי ס'איז געווען אין משכן וואס איז געווען פארבונדן מיט דעם, נאר ער וויל אונז דערציילן אויכעט א געוואלדיגע זאך, אז אין דעם ענין פון ובהעלות ווען ס'דא דער ענין פון סילוק השכינה איז אויכעט א מורא'דיגער פרט אין עבודה פון אידן, און אפשר קען נאך זיין אז דאס איז נאך העכער ווי דעם ענין פון טון די עבודה אליין, ווי מ'עט לערנען, דער רבי זאגט כדלקמן, סעיף ח' און סעיף ז', און אין סעיף ח' וועט עס דער רבי ארויסברענגען קלאר דעם יסוד וואס דער רבי וויל ארויסברענגען דערפאר קומט אריין דא די צוויי פסוקים, ובהעלות הענן. מעל המשכן יסעו בני ישראל. אות ג', וועט מען דאס פארשטיין בהקדם לבאר די שייכות פון סיום ספר שמות צו זיין התחלה. מען דארף מקדים זיין די שייכות פון סיום ספר שמות מיט די התחלה, און ווי דער כלל ס'ברענגט זיך אראפ אין ספר יצירה, נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, ס'מוז טרעפן עפעס א שייכות, ס'איז פארבונדן דער אנהייב מיטן סוף און דער סוף מיטן אנהייב, מיטן אנהייב, איז אז מ'עט קודם מקדים זיין די שייכות פון אנהייב שמות מיט סוף שמות, וועט מען קומען צו א פארשטאנד און מען וועט פארשטיין זייער געשמאק, און ס'וועט זיין געוואלדיג רייך דער ענין וואס דער תורה ברענגט אראפ אט די צוויי פסוקים וואס לכאורה ווי געפרעגט פריערט דא רעדט מען וועגן השראת השכינה ווי קומט אריין אינמיטן ובהעלות ובפרט אז אין פרשת בהעלותך רעדט מען דארטן וועגן די מסעות און מען זעט דאך ווי געזאגט פריערט אז דער מדרש זאגט אז דארט דערציילט מען וועגן דעם ענין פון מסעות זאגט ער קלאר דער מדרש דאך איז נישט פארשטאנדיג אינגאנצן לויט דעם וועט ווערן אלס פארשטאנדיג. וואס די שייכות דריקט זיך אויס אויך אין דעם וואס די נעמען פון דער ערשטער און לעצטער סדרה פון דער ספר ווייזן אויפן ענין פון מנין. ס'איז דא די שייכות וואס איז דא אין ספר שמות פון אנהייב מיטן סוף, קען מען זען אויכעט ווי דער ערשטע פרשה און די לעצטע פרשה האבן ביידע צו טאן מיט דעם ענין פון מנין פון ציילן.

דאס איז דער ענין פון פרשת שמות, און פקודי איז דער מנין פון משקלי נדבות המשכן כו' כל כליו לכל עבודתו, ווי דער לשון פון רש"י אין אונזער פרשה, אז די פקודי איז דער ציילן די אלע משקלות וויפיל מען האט געגעבן אויפן משכן און אלע כלים לכל עבודתו. האבן מיר סיי אין ווארט שמות אין די ערשטע פרשה און סיי אין די פרשה פקודי רעדט זיך וועגן דעם ענין פון ציילן.

דאס ברענגט ער אראפ אין בראשית רבה, אז אין דעם אין חומש שמות זענען די אידן ארויסגעגאנגען מאפלה לאורה, און דער רבי זאגט לאור אז די שמות אויף די שבטים וואס זיי ווערן געציילט אין פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, וואס ס'ווערט וואס ס'ווערט געציילט אין אנהייב פון ספר שמות וואס דער גאנצער חומש הייסט שמות צוליב דעם, איז אלע זייערע שמות איז על שם גאולת ישראל ווערן זיי דערמאנט דא אין חומש

א פסוק אין נ"ך, בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך, און דן וגם את הגוי אשר וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי, ער ברענגט אראפ אלע נעמען פון די שבטים האבן צו טון מיט דעם ענין פון גאולה, במילא איז דער תוכן פון ספר שמות איז גאולה, גאולה פון מצרים, דארף לפי זה אויסקומען אז דער ענין פון גאולה איז פארבונדן מיטן ענין פון מנין וואס בינדט די התחלה מיטן סוף פון דעם ספר, מילא מוז מען זאגן אז וויבאלד אז אין אנהייב קומט די שמות אויף דעם ענין פון גאולה מוז דאס האבן א שייכות אויכעט צום סוף וואס דארטן איז זיכער דא מנין וואס מען ציילט די אלע זאכן און דעם מנין פון משקלי נדבות פונעם משכן מוז דאס האבן אויכעט א שייכות צו דעם, דער רבי ברענגט אראפ אין די הארות, די התחלה איז דאך דער ראש וואס איז כולל דעם גאנצן חומש שמות, מוז זיין אין סוף שמות אויכעט עפעס אן ענין פון דעם, און דערנאכדעם, בשעת מ'רעדט וועגן פקודי, זאגט דער רבי דאך הכל הולך אחר החיתום ווי די גמרא זאגט אין ברכות, במילא מוז מען טרעפן א שייכות פון ענין פון גאולה סיי אין דעם ענין פון שמות ווי געזאגט פריערט, און סיי אין דעם ענין פון פקודי. במילא זאגט דער רבי איז דער ענין פון גאולה איז פארבונדן מיטן ענין פון מנין וואס בינדט די התחלה מיטן סוף פונעם ספר, במילא איז זאגט דער רבי איז נישט מובן. מנין און גאולה זענען לכאורה גאר עניינים הפכיים. ווען מען ציילט זאכן איז דאס גופא א באווייז אז די זאכן זענען מוגבל. אז מען ציילט ווייזט דאס אז ס'איז א מוגבל'דיגע זאך, מען קען דאס ציילן אין דעם סכום פון דעם מנין, ס'איז מוגבל, אין וואס איז דאס מוגבל? ס'איז מוגבל אין דעם סכום וואס וועט צוקומען צום סוף, אין דעם מנין וואס כ'וועל צוקומען, איך צייל איך האב טויזנט, איך קום אן צו, כ'ענדיג, איך צייל אפ איך האב טויזנט, האב איך א סכום פון טויזנט, אבער נישט מער, און דער מנין איז דאס מדגיש, ווי פריער ווייסט מען שוין אז ס'איז א זאך וואס מען קען דאס ציילן, און מיט דעם וואס מען ציילט דאס איז מדגיש אז ס'איז א מוגבל'דיגע זאך. דאקעגן, דאס איז אלץ ווען מען רעדט וועגן מנין, דאקעגן גאולה, און גאולה אמיתית ווייזט אויף א מצב פון ארויסגיין פון מיצרים, ארויסגיין פון מצרים, פון גלות והגבלות, איז לכאורה וואס איז די שייכות וואס מען זאגט יעצט אז די שמות וואס מען ציילט די נעמען פון די אידן ווייזט עס אויפן ענין פון גאולה, און זעלבע זאך אין פקודי דארף מען אויכעט געפינען דעם ענין פון גאולה, גאולה און מנין איז לכאורה צוויי הפכים, מנין ווייזט אויף א הגבלה, און גאולה ווייזט אז מען גייט ארויס אינגאנצן פון די הגבלות, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 16 להעיר מתורה אור פון דעם אלטן רבי'ן די יציאת מצרים ענינה היציאה מהמצרים וגבולים של כל סדר ההשתלשלות בשעת ס'איז געווען די יציאת מצרים איז געווען יעמאלט געווען דער אויבערשטער איז אראפגעקומען אין מצרים עס געווען די מכת בכורות און אני אני ולא אחר יעמאלט איז געווען דער ענין פון ארויס גיין פון גבולים פון גאנץ סדר השתלשלות איז ארויס גיין פון די הגבלות איז לכאורה דאך עס א דבר והיפוכו, עס א סתירה איינער צום אנדערן. אט דעם דבר והיפוכו געפינט מען אויך אין דער התחלה פון דעם פון דעם ספר גופא. דער נאמען פון דער סדרה וואס איז מרמז אויפן תוכן פון דער גאנצער סדרה איז שמות, וואס באציט זיך נאר צום מוגבל'דיגן מנין פון די בני ישראל הבאים מצרימה. דער רבי גייט זאגן יעצט נאך געשמאקער אז אפילו אין נאר אין פרשת שמות אליין אין דעם סיפור פון די שמות אין אנהייב פון די פרשה העט מען שוין זען אז ס'איז דא דא אויכעט דער ענין פון סתירה אז אזוי ווי איך זאג אז די רעם פון פון דעם מין השמות האט צו טון צו גאולה איז גאולה מיט מנין איז איז איז לכאורה הפכים קען מען עס זען אייכעט אין דעם סיפור אליין דארטן קען מען עס זען וואו זעט מען עס שמות בשעת מען הייבט אן די פרשה פון שמות באציט זיך עס צו א מוגבל'דיגן מנין פון בני ישראל הערה זיבעצן על כל פנים לא יותר משבעים נפש ס'איז געווען שבעים נפש נישט מער און גלייך דערנאך דערציילט דער פסוק אין פסוק ז' שטייט גלייך ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד א געוואלדיגן מספר במאוד מאוד וואס ווייזט אויף א ריבוי וואס גייט ארויס לגמרי פון גדר הרגיל איז דער ענין פון אריינגיין אין מצרים איז געווען שבעים וואס איז ממש א קליין מאס מען קומט שפעטער איז נישט נאר וואס מען רעדט דא וועגן דעם ענין פון פון מנין און גאולה איז צוויי זאכן וואס הפכים אפילו דא אין די ערשטע פאר פסוקים זעט מען שוין דעם ענין פון הפכים איינער פונעם אנדערן אראפגעקומען זענען זיי מיט א גבול ממש פון שבעים און נאכדעם איז געווען במאוד מאוד וואס ווייזט אויף א ריבוי וואס גייט ארויס לגמרי פון גדר הרגיל, און וויבאלד אז אויך דאס איז א טייל פון פרשת שמות, דאס איז דאך אויכעט א טייל פון פרשת שמות, קומט אויס אז אויך דער פרו וישרצו במאוד מאוד איז א טייל פון תוכן ענין המנין, דאס האט אויכעט א שייכות צו דעם ענין פון מנין, ווי אזוי? העט דער רבי עס מסביר זיין. און על דרך זה איז האבן מיר אין פרשת שמות האבן מיר אז דער גאנצער ענין פון שמות איז דער ענין פון גאולתן של ישראל, די שמות זענען גאולתן של ישראל, און פון דעסטוועגן, מען רעדט דאך דא וועגן דעם ענין פון מנין און גאולה איז דאך עס א סתירה, און נאכמער מען געפינט אויכעט אין דעם עצם ענין פון אריין גיין אין מצרים געפינט מען דעם ענין פון הגבלה פון שבעים נפש, און גלייך נאכדעם איז וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד אין א אופן וואס איז ווי דער רבי זאגט דעם לשון לגמרי ארויס פון גדר הרגיל. און על דרך זה געפינט מען אויך אין פרשת פקודי, געוואלדיג געשמאק, און על דרך זה געפינט מען אין דעם סיום הספר פקודי המשכון, יא, אלה פקודי המשכון, ווייזט כנזכר לעיל, אויף ציילן והגבלה, ווי די כלי המשכון זענען אלץ במספר והגבלה, מען דערציילט ווי מען האט געברענגט, וויפיל מען האט געברענגט, און מען דערציילט ווי אזוי מען האט געמאכט אלע זאכן, ווי האט מען עס אלץ געמאכט, במספר והגבלה, מען גיט א קוק אויף די מנורה, מען גיט א קוק אויפן שולחן, אויפן ארון, אלץ, דער מזבח, אלץ איז געווען געמאכט, אפילו די די קלעים און אפילו אלץ איז געווען די די די די קרשים, אלץ איז געווען מיט א מאס, ממש מספר והגבלה. אבער אינעם סיום פון פרשת פקודי, דאס איז רוב פרשת פקודי, אין סיום רעדט זיך אז לא יכול לא יכול אז משה האט נישט געקענט אריינגיין ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו ווי דער לשון איז, לבוא אל אוהל כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. ווי די השראת השכינה אין משכן איז געווען נישט באגרעניצט. געוואלדיג דער צושטעל פון די ביידע זאכן, אזוי ווי אין פרשת שמות, אזוי דא אויך די זעלבע זאך, ס'הייבט זיך אן מיט א מספר מוגבל און ס'גייט אריבער אין א מספר וואס איז לגמרי יוצא מגדר הרגיל, אזוי איז דא אין פקודי אויך די זעלבע זאך, אז ס'איז געווען דער ענין פון פקודי געציילט, יעדע זאך האט געדארפט זיין מוגבל און במספר און הגבלה, דערנאָך קומט דער לא יכול, פאַרוואָס כי שכן עליו, כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, ווי די השראת השכינה אין משכן איז געווען נישט באַגרעניצט, ווי דער לשון ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, די הש אין משכ, די השראה אין משכן איז געווען העכער אפילו פון יכולת משה, וואָס משה איז דאָך דער נבחר מכל מין האדם. דער לשון פון רמב"ם אין פירוש המשניות לרמב"ם אין סנהדרין שרייבט דער רמב"ם אז משה איז געווען דער נבחר מכל מין האדם איז די השראה געווען אויף אזא סארט מורא'דיגן גרויסן אופן אן הגבלות אז משה האט נישט געקענט אריינגיין דארטן. זעט מען דא זייער אינטערעסאנט אז סיי שמות וואס דאס איז די פרשה שמות וואס דאס איז די התחלה פונעם גאנצן התחלה פונעם גאנצן חומש און אויך פקודי וואס דאס איז דער סוף איז אין ביידע איז דא דער ענין פון מנין און אין ביידע דא דער זעלבער אינטערעסאנטע זאך, אין שמות איז דא דער ענין פון גבול ובלי גבול פון זיבעציק און דערנאך איז געווען מאוד מאוד, די זעלבע זאך אין פקודי איז אויך דא דער ענין פון גבול וואס די אלע זאכן פון משכון פקודי המשכון האט געדארפט זיין דווקא מיט די גרעסטע הגבלה און מיט געציילט און יעדן זאך איז געווען אויסגערעכנט פונקט, און דערנאך קומט צום סוף דער ענין פון בלי גבול ולא יכול משה לבוא ווייל ס'איז געווען דער ענין פון השראת השכינה אויף אזא מורא'דיגן אופן אן הגבלות. אות ד'. האבן מיר די שייכות יעצט אינטערעסאנט צווישן פרשת שמות דעם אנהייב פון חומש שמות און דעם סוף פון חומש שמות פון פרשת פקודי אין די עניינים ווי יעצט גערעדט ווי דאס שטייט אין ספר יצירה אז נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. אות ד', די כללות'דיגע הסברה אין דעם, די כללות'דיגע הסברה אין דעם ענין וואס מיר האבן ערשט געלערנט, הגם אז דער תכלית איז אז מען זאל צוקומען צום בלי גבול מ'זאל אנקומען צו גאולה, דער תכלית פון בריאת עולם דאך אלץ אז מ'זאל קומען צו גאולה, וואס איז העכער פון דער מדידה והגבלה אין וועלט, מ'דארף ארויסגיין פון די הגבלות פון וועלט, איז אבער נישט די כוונה אז דורך דעם בלי גבול זאל ווערן אויס גבול, נישט דאס איז די כוונה פונעם אייבערשטן, נאר עס דארף זיין דער חיבור פון בלי גבול אין גבול, מ'דארף זיין אין גבול און דארטן דארף מען אריינברענגען דעם גדר פון בלי גבול. דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה ווייל דווקא אין דעם ענין פון אז ס'איז דער חיבור פון בלי גבול און גבול, אין דעם זעט מען דעם גילוי פון כח העצמות, אז ס'איז דא כח הבלי גבול זעט מען נישט דעם כח העצמות, מ'זעט אז ס'איז דא א כח פון דעם אייבערשטן, אז מ'זעט דעם כח פון גבול זיכער זעט מען נישט דארטן דעם כח פון עצמות, בשעת ס'איז דא דער גבול און דער בלי גבול אין גבול יעמאלס זעט מען דעם כח פון עצמות, ווי דער לשון איז, דער רבי ברענגט אראפ נמנע הנמנעות, וואס ער, נאר ער, קען מחבר זיין בלי גבול און גבול. וואס איז דער ענין פון בלי גבול און גבול מיט דעם ענין פון נמנע הנמנעות? ערשט קענען מיר זאגן דערפאר זאגט דער רבי ווערט די פרשה אנגערופן דווקא מיטן נאמען שמות און פקודי, וואס זיי ווייזן דאך ביידע אויף דעם ענין פון גבול, שמות איז די נעמען פון די מנין, פקודי איז די מנין פון ציילן די אלע זאכן וואס מען מישט אן, ווייל דווקא דורך דעם גבול נעמט מען עצמותו יתברך, דווקא נאר דארטן. נאר צו דערמאנען פאר די וואס האבן עס נישט געלערנט קיינמאל, אז נמנע הנמנעות ברענגט זיך אין דעם אין שאלות און תשובות אין שו"ת הרשב"א, דער רשב"א זאגט אז דער אייבישטער אין איינע פון זיינע תשובות זאגט אז דער אייבישטער איז נמנע הנמנעות, וואס מיינט דאס? אז מיר זענען א יציר, יעדער איינער וואס איז א נברא איז ער א נמנע, איך קען זיין אין איין ארט אין איין צייט, איך קען נישט זיין אין די זעלבע צייט אין צוויי ערטער, איך בין נמנע, איך בין א מוגבל, איך קען נישט זיין. דער אייבישטער איז אבער נמנע הנמנעות. ער איז נמנע פון די נמנעות, דאס הייסט אז ער קען זיין אין צוויי ערטער אין די זעלבע צייט, ס'איז טאקע גבול, אבער ער איז דא אין ביידע ערטער אין די זעלבע צייט, זעען מיר דעם ענין פון גילוי כח העצמות, ווערט אנגערופן נמנע הנמנעות, ער איז נמנע פון צו זיין נמנע. איז במילא איז דער ענין די כללות'דיגע הסברה צו מסביר זיין וועגן דעם ענין וואס מען רעדט דא ווייל ס'איז דא דער ענין סיי אין שמות איז דא דער ענין פון מנין און נאכדעם גייט גלייך דער ענין פון מאוד מאוד די זעלבע זאך אין פקודי גייט דער ענין פון מנין פון פקודי המשכן און נאכדעם קומט דער השראת השכינה אין אזא מורא'דיגן אופן קומט עס ווייזן אז מען דארף אראפברענגען דעם בלי גבול ס'זאל זיין דער ענין פון גאולה אבער דער ענין איז אז מען דארף נישט ברעכן דעם גבול עס דארף זיין דווקא אין גבול ווי מען געפינט עס בנוגע צום מנין פון בני ישראל, כמו שנאמר, ס'איז דא א פסוק אין הושע, והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא אשר לא ימד ולא יספר, שטייט דא ביידע זאכן, ס'שטייט אז ס'זיין די מספר וועט זיין כחול הים, אבער אבער ס'זיין א מספר, ער זאגט נישט והיה והיו בני ישראל כחול הים והיה מספר בני ישראל עס וועט זיין לא ימד ולא יספר וואס קומט דאס אונז לערנען דער פסוק מיט דעם אינטערעסאנטן לשון והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר דער מספר וועט זיין לא ימד ולא יספר ס'וועט זיין א מספר וואס מ'וועט אים נישט קענען ציילן ווי געזאגט פריער ס'וועט זיין דער ענין פון בלי גבול אין גבול נישט ברעכן דעם גבול דער גבול אין דעם גבול אליין עט זיך הערן דער בלי גבול און אזוי אויך בנוגע צום משכן, די השראה וואס איז למעלה ממדידה והגבלה איז געווען אין די כלי המשכן וואס איז במנין ומדידה כנזכר לעיל, זעה מיר געפינען מיר דארט אינעם פסוק והיה מספר בני ישראל, די זעלבע זאך איז אויך ביים משכן, די השראה וואס איז געווען למעלה ממדידה והגבלה ביז דער נבחר מכל מין האדם משה רבינו האט נישט געקענט אריינגיין, וואו איז דאס געווען? דווקא אין די כלי המשכן וואס איז געווען במנין און במדידה כנל, דער רבי זאגט אונז נישט דא אבער מען קען צולייגן זייער געשמאק פון א אנדער שיחה וואו דער רבי זאגט אז מקום ארון אינו מן המידה שטייט זיך אין קודש הקדשים וואס איז געווען צען אויף צען איז געווען מקום ארון אינו מן המידה דאס הייסט אז איינער גיין מיט א מעסטער און געוואלט מעסטן איז דער ארון נעמט צוויי מיט א האלבן עס איז געווען די ברייט איז געווען צען איז לכאורה איז אין יעדן זייט האט געדארפט זיין דריי אמות מיט מיט דריי פערטל דריי אמות מיט דריי פערטל מיט דריי אמות מיט דריי פערטל איז זיבן מיט א האלבן, צוויי מיט א האלבן איז דער ארון איז צען. אבער ס'איז נישט געווען אזוי, אז מ'האט געמאסטן האט מען געפונען פון איין וואנט פון דעם פון דעם קודש הקדשים ביז דעם ארון איז געווען פינף, צווייטן זייט איז געווען פינף, האט דאך געדארפט זיין אויב אזוי צוועלף מיט א האלבן, ס'איז נישט געווען, און אז מ'האט געמאסטן פון איין וואנט צו די צווייטע איז אויך געווען צען. מקום ארון אינו מן המידה, אבער דער רבי איז מדגיש אז ווען דער ארון וואלט חס ושלום געווען געמאכט נישט אמתיים וחצי אורכו נאר מיט איין מילימעטער ווייניגער אדער מער וואלט נישט געקענט זיין דארטן דער ענין פון אינו מן המידה. מקום ארון אינו מן המידה איז א זאך וואס מיר קענען זאגן, פארשטיין וואס דאס איז קענען מיר נישט, דאס איז א ענין פון בלי גבול אין גבול, ס'איז א גבול, דער ארון איז א גבול, דער קודש הקדשים איז א גבול, פון דעסטוועגן איז דארטן געווען דער ענין פון מקום ארון אינו מן המידה. און מען זעט דעם ענין אין ביידע זאכן, סיי אין שמות און סיי אין פקודי, דער ענין איז צו ברענגען פון שבעים, אנהייב שמות שבעים ביז מאוד מאוד, די זעלבע זאך איז אויכעט פון כלים מוגבלים, ווי עס איז געווען דער לשון דארט וואו דער רבי זאגט דעם לשון פקודי המשכן ווייזט אויף ציילן והגבלה די כלי המשכן ווי זיי זענען במספר והגבלה, צו ברענגען דאס האט געברענגט די השראה פון למעלה ממדידה והגבלה. ווארום? דער רבי זאגט פארוואס? וויבאלד אז די כוונה עליונה איז נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא פרק ל"ו פון דעם תנחומא אין פרשת נשא אז דער אייבישטער האט געגלוסט האט געוואלט האבן א דירה בתחתונים, כביכול דער אייבישטער האט געזאגט אז ער וויל האבן א דירה, ווער קען מאכן די דירה פאר דעם אייבערשטן צו זיין דא למטה, דווקא אידן קענען עס מאכן. איז מיט דעם די כוונה עליונה פון נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, דארפן זיך אויפטון צוויי עניינים, אז עס זאל זיין א דירה בתחתונים דארף זיין צוויי זאכן, א' עס דארף ווערן א דירה לו יתברך, ווי די לשון איז נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו, לו מיינט צו עצמותו יתברך, די דירה דארף זיין פאר עצמות פונעם אייבערשטן, וואו נעמט מען עצמות פונעם אייבערשטן, דווקא דא למטה. וואס איז אינגאנצן העכער פון וועלט, עצמות ומהות וואס איז אינגאנצן העכער פון וועלט. ב' א צווייטער תנאי דארף זיין אין דעם ענין פון נתאווה, די דירה דארף זיין בתחתונים, וואו אין עולם הזה הגשמי שאין תחתון למטה הימנו, ווי דער ווי דער לשון איז אין תניא אין פרק ל"ו במדה וגבול דווקא איז דער אייבערשטער עצמות ומהות וויל האבן א דירה לעצמותו יתברך די אידן קענען עס מאכן וואו וויל ער מ'זאל עס מאכן דווקא בתחתונים ממש אות ה' די צוויי ענינים הנ"ל די צוויי ענינים וואס מ'האט ערשט גערעדט, אז די דירה לעצמותו איז, א', די דירה לעצמותו יתברך, ב', אז די דירה לו יתברך איז דווקא בתחתונים, דריקן זיך אויס בכללות אינעם חילוק צווישן נשמת ישראל און וועלט. מ'האט ערשט געזאגט אז די דירה בתחתונים דארף ווערן געמאכט דורך די אידן, און אין וועלט, וועט דער רבי מסביר זיין בכללות, וועט מען זען דעם חילוק ווי ס'ווערט געמאכט דורך די נשמות און ווי ס'ווערט געמאכט אין עולם איז א געוואלדיגע חילוק. ביז יעצט האבן מיר געלערנט דעם ענין די שאלה וואס די רבי האט געפרעגט אויפן די צוויי פסוקים ווי קומען זיי דא אריין, און די רבי האט געברענגט א ספורנו און האט אים אויך געפרעגט, דערנאך האט די רבי אוועקגעלייגט דעם יסוד אז דער ובהעלות ובהעלות הענן מעל המשכן ווען ס'איז דער ווען דער ענן ווען דער ענן איז נישטא ווען די שכינה גייט אוועק איז דאס איינע פון די גרויסע הוראות, אין דעם קשר צווישן פרשת פקודי מיט דעם ענין פון פרשת ויקרא, וואס דער ענין פון קרבנות, וואס לכאורה דו האסט נישט, קומט אויס אז ס'איז איבעריג דא, וועט די רבי מחדש זיין אז דער ענין ובהעלות איז א גרויסער חלק און אפשר דער גרעסטער חלק אין עבודה ווי א איד דארף מאכן דעם דירה לו יתברך בתחתונים. אות ה' האבן מיר אנגעהויבן אז די צוויי עניינים פון די דירה דארף זיין לעצמותו און די דירה דארף ווערן געמאכט בתחתונים, איז דא א געוואלדיגן חילוק אין דעם ווי אזוי ס'ווערט געמאכט דורך די נשמות און אין וועלט. דער פנימיות הענין פון דער דירה לו יתברך איז דווקא לדור ולשכון בנשמות ישראל שיהיו כנסת ישראל מכון לשבתו יתברך, דער רבי נשמתו עדן דער רבי רש"ב ברענגט אראפ אין המשך פון תרס"ו א לשון אז דער ענין פון דירה לו יתברך איז דווקא לדור ולשכון בנשמות ישראל, דער אייבישטער וויל רוען אין די נשמות פון ישראל, און וואס זאגט ער נאכדעם אז כנסת ישראל וואס דאס איז נשמות ישראל זאל זיין א מכון לשבתו יתברך, דאס וואו דער אייבישטער קען רוען, ווארום וויבאלד אז ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, דער זוהר זאגט דאך אז ישראל וקודשא בריך הוא זענען איינס, זענען דאך אידן די אמת'ע דירה פאר עצמותו יתברך, וויבאלד אז ס'איז וויבאלד אז ס'איז כולא חד, איז דארטן קען זיין די אמת'ע דירה פון דעם אייבערשטן, זיי זענען כביכול איין זאך מיט עצמות. מה שאין כן די דירה בתחתונים, דאס אלץ ווען מ'רעדט וועגן דירה בתחתונים ווי אידן, ווי ס'רעדט זיך אין די נשמות ישראל, מה שאין כן די דירה בתחתונים בנוגע צו וועלט, איז אינגאנצן אנדערש, ווי דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה אַכט און צוואַנציק, שלכן, אין ליקוטי שיחות ברענגט דער רבי אראפ, שלכן העולם הוא רק אמצעי שעל ידו נשלמת כוונת הבריאה, אבל לא שהכוונה היא בו גופא. ווען מען רעדט א חילוק פון נשמות ביז עולם, דער עולם איז באשאפן געווארן אז די אידן זאלן קענען דורך אים מאכן א דירה לו יתברך, דאס מיינט אז ס'איז נאר א אמצעי, ווי קען איך מאכן א דירה פאר דעם אייבערשטן, אז איך נעם די גשמיות העולם און איך בין עס מעלה, איך נעם איך מאך א משכן, אזוי איז מען עס, אבער עס איז נישט, דאס איז נישט די כוונה, דאס איז נישט די כוונה אויפן באשאפן, ס'איז א אמצעי צו משלים זיין די כוונת הבריאה, ווער מאכט די גאנצע זאך? די נשמות וואס זענען באשאפן געווארן, וואס עלו במחשבה תחילה, זיי מאכן עס ממש ווייל זיי זענען חד מיט'ן אייבערשטן. מה שאין כן די דירה בתחתונים בנוגע צו וועלט, איז בלויז דאס וואס עס ווערט דערהערט אין וועלט, אז איר גאנצע מציאות איז נאר מצד העצמות, ומבלעדו אין שום מציאות כלל וכלל. ווי ווערט אריינגעברענגט אין די וועלט א ענין אז ס'זאל זיין דער ענין פון דירה בתחתונים, אז מען ברענגט די וועלט צו אזא מצב וואס זי קומט צו א מסקנא אז די וועלט איז גארנישט, די גאנצע מציאות פון די וועלט איז נאר ווייל ס'איז דא עצמות, און אן עצמות איז נישטא קיין מציאות צו די וועלט. זעט מען דא זייער א אינטערעסאנטע זאך, אז די דירה ביי די נשמות איז ווייל דווקא ווייל זיי זענען א מציאות, זיי זענען איינס מיט'ן אייבערשטן, ווי דער לשון געווען פריערט פון זוהר, ווייל ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, מה שאין כן די וועלט וואס ס'ווערט די דירה, איז דאס דווקא אין א אופן ווען די וועלט איז בביטול. דער רבי איז ממשיך, נאר די דירה ווערט אויפגעטון בתחתונים דווקא אין דער עבודה פון אידן אין עולם הזה התחתון. ווען ווערט אויפגעטון די עבודה? ווען די אידן טוען עס אין עולם הזה, צו מאכן פון די דברים גשמיים א כלי לאלוקות, ווייל דווקא דורך דעם קומט ארויס בגילוי דער שורש פון נשמות ישראל קומט ארויס דווקא ווען זיי מאכן דעם דירה פאר דעם אייבערשטן, ווי זיי זיינען מיוחד מיט עצמותו יתברך, ווען זיי מאכן דעם ענין פון א כלי לאלוקות, זיי מאכן די וועלט א כלי לאלוקות, זיי טוען אויף וואס דער אייבערשטער האט זיי אראפגעשיקט דא למטה, צו מאכן פון גשמיות א ענין פון א מקום דירה פאר דעם אייבערשטן דווקא אין תחתון שאין תחתון למטה ממנו, יעמאלט ווערט ארויסגעקומען בגלוי דער שורש פון די אידן, וואס איז דער שורש פון די אידן? ממש עצמות אין סוף ווי דער לשון איז אין זוהר בסגנון אחר, אין א אנדער אין אביסל אין א דיפרענט לשון צו פארשטיין עס בעסער, ווען ווערט אויפגעטון בגלוי אז אידן זענען א דירה לו יתברך אז זיי זענען מיוחד מיט עצמותו יתברך בתכלית, ווען ווערט עס אויפגעטון בגלוי און ס'ווערט אן שום הגבלה ועיכוב, ממש די אידן זענען צוגעבונדן מיטן אייבערשטן, איז עס דווקא ווען אויך די הגבלה ומדידה פון די תחתונים איז נישט קיין מניעה, נאר אדרבה די תחתונים אליין ווערן דורך די אידן א מקום מוכשר פאר א דירה לו יתברך ווען ווערט עס אויפגעטון ווען דער איד נעמט דעם תחתון און נישט ער צוברעכט ער נעמט דעם תחתון אין די הגבלה פון די מדידה פון די תחתונים דארטן ברענגט ער אריין אלוקות ס'שטערט אים נישט נישט קיין מניעה צו אים ער קומט ער גייט אריבער די מניעות והגבלות וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אז די וועלט זאל זיין מיט מניעות והגבלות ער גייט עס אריבער און דארטן ברענגט ער אריין דעם ענין פון אלוקות דורך דעם אידן ווערט עס א מקום מוכשר פאר דירה לו יתברך, יעמאלט ווערט נתגלה דער שורש פון די נשמות ישראל ווי זיי זענען מיוחד מיטן אייבערשטן אליין. איז דער אויפטו איז אז מען דארף נעמען און מאכן די וועלט א כלי לאלוקות. אות ו' דערמיט וועט מען פארשטיין וואס דער תחילה פון ספר שמות, וואס איז אלץ ממשיך צו מסביר זיין דעם גדר וואס דער חיבור פון דעם אנהייב פון שמות און פקודי דעם סוף פון שמות, לויט דעם וועט מען קומען צוריק צום פארשטיין וואס די צוויי פסוקים קומען דא אריין, אינמיטן נאך וואס ער רעדט וועגן אז משה האט נישט געקענט אריינגיין אין אוהל, וואס לכאורה נאכדעם האט גלייך געדארפט שטיין ויקרא אל משה, און דאס האט אים געגעבן די כח ער זאל יא קענען אריינגיין. דערמיט וועט מען פארשטיין וואס דער תחילה פון ספר שמות איז וועגן דעם מנין פון בני ישראל, און סופו וועגן מנין פון כלי המשכן. יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג וואס איז דא דער תחילה און דער סוף, ביידע רעדן זיך וועגן דעם ענין פון מנין, אין אנהייב רעדט זיך אויס וועגן מנין בני ישראל, און אין פרשת פקודי רעדט זיך אויס וועגן דעם מנין פון כלי המשכן. אין ספר בראשית רעדט זיך וועגן דער בריאה אליין, ווי דער מדרש זאגט, דער רבי ברענגט אראפ די מדרש אין בראשית רבה, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא וברא את עולמו, דאס איז דער ענין פון בראשית, ווי זי איז געווען איידער אין איר איז אנטפלעקט געווארן איר כוונה בשביל התורה ובשביל ישראל, ווען די ווען די וועלט איז באשאפן געווארן איז דאך עס געווען פאר ס'אנטפלעקט געווארן אין דעם די כוונה אז די גאנצע באשאפעניש בראשית איז בשביל התורה ובשביל ישראל, איז אין בראשית ווערט דערציילט ווי דער לשון פון מדרש שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו דאס אלץ חומש בראשית אין ספר שמות רעדט זיך שוין אבער וועגן ישראל ווי זיי זיינען נולד געווארן אלס עם ישראל איז דא א פסוק אין יחזקאל אז ווען די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים יעמאלס זענען זיי געווארן א עם איז ממילא אין פרשת שמות רעדט זיך שוין ווי ס'ווערט ישראל, ווי געזאגט פריערט, די כוונה איז דאך שפעטער ווען בריאת העולם שטייט נאר אז ס'געווען די באשאפונג פון די וועלט, און שפעטער און דער גאנצער ענין איז דאך געווען בשביל התורה בשביל ישראל, ווען ווערט עס נתגלה? דווקא אין חומש שמות, חומש שמות ווערט עס נתגלה וועגן ישראל, ווי זיי זיינען נולד געווארן אלס עם ישראל, און תורה וואס דא מ'האט דארט אין פרשת יתרו האט מען ביידע זאכן האט סיי ווי די אידן און סיי די אידן מ'האט בשביל התורה בשביל ישראל האט מען דווקא אין חומש שמות נאך אמאל אינעווייניג אין ספר שמות רעדט זיך שוין אבער וועגן ישראל ווי זיי זיינען נולד געווארן אלס עם ישראל און אויך התורה וואס דורך זיי ווערט אויסגעפירט כוונת הבריאה איז לכתחילה ווערט אין בראשית דערמאנט נאר דעם באשאפן די וועלט און די תכלית הבריאה ווערט ערשט ווערט ערשט געברענגט אין חומש שמות און אין דעם דאס וואס אידן פירן דורך כוונת הבריאה איז פאראן א תחילה וסוף ס'דא א תחילה, און ס'דא א סוף ווי דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק אינעווייניג. די תחילה, עיקר הפנימיות פון דער כוונה איז, בני ישראל, ווי זיי זיינען מיוחד מיט עצמותו יתברך. דער עיקר, דער אנהייב און דער עיקר פנימיות'דיגע זאך, איז ווי די אידן זענען פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, וואס דאס איז דער ענין פון מנין בני ישראל. דערפאר הייבט זיך אן חומש שמות מיט'ן ציילן די אידן, ווייל דער עיקר די תחילה ווי הייבט זיך אן חומש שמות, פאר ס'איז פאר אפילו מ'הייבט אן קודם מיט די אידן, שפעטער קומט פרשת יתרו וועגן דעם ענין פון תורה, צו ארויסברענגען אז די וועלט איז באשאפן געווארן בראשית בשביל שני ראשית בשביל התורה ובשביל ישראל, איז דער זאך איז די אידן, וואס מ'זעט דא געוואלדיג וואס דאס איז דער ענין פון מנין בני ישראל אין פרשת שמות, ווי רש"י ברענגט אראפ להודיע חיבתן כו', קומט מודיע זיין די ליבשאפט פון אידן ווי דער אייבישטער האט ליב די אידן, און דערפאר. איז דער מנין דורך דעם אויבערשטן אליין, אט דער מנין, ואלה שמות בני ישראל איז פונעם אויבערשטן אליין, דער אויבערשטער ציילט זיי, און וואו ציילט ער זיי? נאך א מעלה, און אין תורה דווקא, אין פרשת שמות, אין חומש שמות, ווערן זיי געציילט דורך דעם אויבערשטן. דאס איז אלץ דער תחילה, דער עיקר און פנימיות פון דער כוונה איז בני ישראל. דער סופו, דאס הייסט ווי אט די כוונה ווערט דורכגעפירט בפועל, ווי קען מען אויספירן די כוונה בפועל בשביל התורה בשביל ישראל אז מען זאל מאכן פון די וועלט א דירה פאר דעם אייבערשטן, איז דורך מאכן א משכן לו יתברך דווקא פון דברים גשמיים. זעען מיר אז אינעם אנהייב חומש שמות און אין סוף חומש שמות קומט ארויס ביידע עניינים, ס'קומט ארויס דער ענין פון ווייזן קודם אויף די אידן אויף זייער מעלה, און דערנאך ווי די ווי געזאגט פריערט אז די נשמה דער עיקר פון די תכלית פון בריאת העולם איז נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים ווערט עס אויפגעטון דורך נשמות ישראל, וואו ווערט עס אויפגעטון? דווקא אין די וועלט ווי דער אייבישטער זאגט אז אין סוף פרשה סוף חומש שמות רעדט מען ווען מ'האט געמאכט דעם משכן. וויבאלד אות ז', וויבאלד אז דער שורש פון נשמות ישראל ווי זיי זענען איין זאך מיט עצמותו יתברך קומט ארויס בגילוי דווקא אין דער עבודה בתחתונים, אין אַן אָרט פֿון העלם והסתּר, יא, אַזױ האָט מען ערשט אָפּגעלערנט. דער שורש פֿון נשמות ישראל, האָט מען געזאָגט פֿריִער, װען קומט אַרױס די רײַכקײט און די טיפֿקײט פֿון װאַנען די נשמות נעמען זיך, אַז ישראל, אַז, אַז ישראל מיטן אײבערשטן, װי דער זוהר זאָגט, איז כּולא חד, װען זעט מען עס אַרױס? דװקא װען זײ מאַכן אַ דירה בתחתונים. אין אן ארט וואס העלם והסתר, דארטן דארפן זיי מאכן די דירה, איז דערפון מובן אז דאס פירט זיך אויס בעיקר נאכמער ווי דורך דער עבודה פון בויען דעם משכן, אן ארט פון גילוי אלוקות דורך דער עבודה מיט א תחתון וואס מצד עצמו איז ער נישט קיין כלי לאלוקות. ובכללות יותר, אין דער עבודה אין זמן הגלות ווען אלוקות איז נישט מער בגילוי אין וועלט. פשוט געוואלדיגע ווערטער. מ'האט ערשט געמאכט א גאנצן יסוד מיט אלץ פון חומש שמות און פרשת פקודי מיט אלע זאכן וואס האבן א שייכות איינע מיט די אנדערע, מען זעט אין ביידע דעם ענין פון גלות און גאולה ווי מען זעט דעם ענין פון מנין, דערנאך קומט דער ענין פון העכער פון מנין במאוד מאוד, אין פקודי כלים ציילט מען וואס איז דווקא געציילט און די כלים מוזן זיין מדויק דאס ברענגט אראפ די השראת השכינה, דער גאנצער ענין איז דער עס זאל זיין דירה בתחתונים, ווי ווערט דער ענין פון דירה בתחתונים דווקא אין א ארט וואס איז העלם והסתר פון אלוקות, איז געוואלדיג דער רבי מחדש דא, ווי געזאגט פריער שוין אין אנהייב אות ב' האט דער רבי אוועק געלייגט דעם יסוד און דא טוט ער עס ארויס ברענגען אסאך קלארער, אז ווען פירט זיך אויס בעיקר מער ווי די עבודה אין בנין המקדש וואס דארטן איז גילוי אלוקות ממש, ווען ס'איז דא עבודה מיטן תחתון וואס מצד עצמו איז ער נישט קיין כלי לאלוקות, נישט אין משכן, נאר ווען מען איז נישט אין משכן, נישט ווען מען זעט אלוקות, דווקא ווען מען זעט נישט, וואס מער העלם, דארטן איז מער דער ענין פון דירה בתחתונים, דארטן קומט ארויס מער דעם הויכקייט און רייכקייט פון א אידן, פון א נשמה ווי זי איז צוגעבונדן אלעמאל מיטן אייבערשטן. און דאס איז די הסברה וואס ביים סיום הסיפור וועגן מלאכת המשכן און השראת השכינה אין משכן ווערט דערציילט אין פסוק וועגן סיפור המסעות וואס איז פארבונדן מיט ובהעלות הענן גומר פשוט מבהיל על הרעיון. יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג, דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק ווי קומט אריין דא די צוויי פסוקים וואס לכאורה לויט אלע הסברים האבן זיי דא נישט קיין ארט, בפרט ווי מען האט געזאגט אז אז משה ולא יכול משה משה האט נישט געקענט אריינגיין לא לבוא דאס איז דער לשון ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד און דער ויקרא האט אים אריינגעברענגט ווי קומט אריין אין מיטן דער ובהעלות אז ס'איז אוועקגעגיין דער אז די שכינה איז אוועקגעגיין דאס קומט אונז צו דערציילן אז אזוי ווי דער עניין פון דירה בתחתונים איז דווקא אין ענין פון למטה, אין ענין פון כלים גשמיים, אין ענין פון כלים גשמיים אין משכן, וואס ס'געווען פקודי, מ'האט דאס געקענט ציילן, און ס'געווען מוגבל, און ס'געווען מיט א מאס און מיט אלע זאכן. ווען ווערט דאס דווקא ווען ווען ווערט דער אמת'ער השראת השכינה, ווערט דערציילט דער סיפור המסעות, וואס ס'שטייט דארטן ובהעלות, ווען ס'איז נישטא דער גילוי אלוקות, ווי דער רבי איז ממשיך און מסביר זייער געשמאק. דער תכלית פון משכן צו מאכן פון תחתונים א דירה לו יתברך פירט זיך אויס בעיקר דורך דעם וואס דער משכן גיט א כח אז אזוי זאל זיין אויך בכל מסעיהם. דער תכלית פונעם משכן איז וואס ער גיט זיי א כח אז אפילו ווען ס'וועט זיין בכל מסעיהם ווען ס'וועט זיין ובהעלות הענן, ווען די שכינה וועט אוועק גיין פונעם משכן, ס'וועט זיין א גרעסערער העלם, יעמאלט ווערט דורכגעפירט דער גאנ דער אמת'ער תכלית פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. ווי דער אלטער רבי איז מבאר, אז די מסעות אין, דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה אין דרושים אויף פרשת מסעי, זאגט דער אלטער רבי, אז די מסעות אין מדבר זיינען מרמז אויך אויף דעם בירור פון מדבר העמים במשך זמן הגלות, דער לשון מדבר העמים נעמט זיך אין א פסוק אין יחזקאל, און דער אלטער רבי זאגט אז דער ענין פון די מסעות אין מדבר איז געווען אויף צו מברר זיין מדבר העמים, מדבר העמים איז א פלאץ וואס ס'איז נישטא גארנישט דארטן, ס'איז טרוקן, נישטא קיין אור, ס'איז נישטא קיין וואסער, ס'איז נישטא די אלע זאכן, דארטן איז דארף זיין דער ענין פון דעם בירור דווקא דארטן, וואס דארטן, דווקא אין אזא פלאץ, איז שכינתא בגלותא, ס'איז נישטא דער ענין פון שכינה רוהט אויפן משכן, ס'איז בהעלות הענן, וואס דארטן איז שכינתא בגלותא ניטא דער גילוי פון שכינה, שטייט דאך קלאר אין פסוק ובהעלות הענן, וואס איז סילוק השכינה, זענען אידן מברר און מהפך דעם העלם העולם אז אויך דארטן זאל מאיר זיין אלוקות. איז וועט יעצט אין אות ח' דער רבי ארויסברענגען קלאר. ווי דאס קומט אונז דערציילן, אט דער פסוק ובהעלות קומט אונז דערציילן, אז דורך דעם וואס ס'דא דער משכן, די עבודה אין משכן, דורך דעם האט מען דעם כח, דער אייבערשטער גיט אונז דעם כח, און דער עיקר עבודה איז, דווקא ווען ס'איז בהעלות, איז דאס שוין אינגאנצן נישט איבעריג די צוויי פסוקים, עס קען גאר זיין אז דאס איז דער יסוד ועיקר העבודה ווי מיר זעען אין אות ח'. דער ענין הנ"ל, אז דער תכלית פון משכן פירט זיך אויס בעיקר דורך דער עבודה אין דעם חוץ פון משכן, ווי יעצט געזאגט, דריקט זיך אויך אויס אין דעם ענין המשכן גופא, אין דעם וואס דער עיקר העבודה פון משכן איז עבודת הקרבנות. דער רמב"ם זאגט דאך אין ריש אין אנהייב הלכות בית הבחירה, אז דער משכן איז געבויט געווארן, דער בית המקדש איז געבויט געווארן, ס'זאל זיין, ס'איז א מחלוקת פון רמב"ם מיטן רמב"ן, דער רמב"ם זאגט אז ס'זאל זיין בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו קרבנות, דאס דאס וואס זאגט דער דאס דער רמב"ם האלט אויף דעם איז געבויט געווארן דער משכן און דער בית המקדש. דער רבי וועט ארויסברענגען איכ'ל זאגן בקיצור פאר מ'לערנט אינעווייניג א געוואלדיגע זאך אז די זעלבע זאך ווי מ'עט זען ביי קרבנות אז קרבנות ברענגט די מין פון השראת השכינה אין דעם משכן און אין קודש הקדשים וועט מען זען די זעלבע זאך איז די עבודה וואס איז אין די צייט פון בהעלות עס בהעלות הענן ווען די שכינה איז נישט דא דארטן איז דער עיקר כוונה. מ'עט זען ביידע זאכן זייער געשמאק ווי ס'שטימט איינע מיט די אנדערע. די חילוק צווישן דעם עצם המשכן און עבודת הקרבנות, וואס איז די חילוק צווישן משכן און עבודת הקרבנות? ביים בנין המשכן איז דער תכלית נישט אזוי אין מעלה זיין די דברים גשמיים פון וועלכע מען האט געמאכט דעם משכן, ס'איז נישט געווען דער ענין פון מעלה זיין די קרשים זענען געבליבן קרשים, אלץ איז געווען, ס'איז געמאכט געווארן טאקע א משכן, אבער דער עיקר איז נישט געווען צו מעלה זיין זיי די דברים גשמיים, נאר בעיקר אין מאכן א ארט למטה וואו עס זאל זיין די השראת השכינה מלמעלה, וואס די השראה איז דאך באין ערוך העכער פון די דברים גשמיים. דער תכלית פון די מאכן דעם משכן איז אז אין דעם ענין פון דווקא אין דעם דברים גשמיים זאל קענען זיין השראת השכינה, אבער נישט אז ס'איז געווארן אין דעם משכן אין די דברים גשמיים זענען נישט געווארן איז נישט מעלה זיין זיי זענען געווארן הייליג אבער מ'איז נישט מעלה געווען. מה שאין כן עבודת הקרבנות איז אינגאנצן א אנדער ענין, מה שאין כן עבודת הקרבנות איז עניינו צו מברר און מעלה זיין, די בהמה וכו' גשמית און מאכן דערפון א קרבן לשם קדושה. בשעת ס'קומט צו די קרבנות, קרבנות איז אינגאנצן א אנדערע ענין, מ'נעמט די בהמה גשמית, וואס לכאורה קען מען מ'שעכט עס אינדרויסן און מ'קען עס עסן, מ'נעמט די בהמה און מ'איז עס מעלה אויפן מזבח און דאס ווערט קרבן לשם, עס ווערט א ענין פון קדושה, מ'האט משנה געווען דעם גשמיות צו קדושה, און דערפאר, כאטש אז די עבודת הקרבנות און די המשכת הקדושה על ידי זה, איז א הכנה אויף צו קומען צו העכער, צו דער השראה וואס איז אין משכן, אין ארון וכו', כאטש אז די עבודת הקרבנות איז דאך ממשיך קדושה דורכדעם,

צמצום, דער ענין פון קרבנות, וויבאלד אז ס'ווערט געמאכט אינדרויסן, און ס'איז א ענין פון צמצום, פארוואס? מ'זעט דארטן דעם ענין וואס מ'נעמט א בהמה גשמית און מ'גייט איר מעלה זיין, מאן, מה שאין כן דער ארון וואס איז געווען דארטן די שכינה, איז ער געווען אויף א אופן פון אן צמצום. ווייל אין עבודת הקרבנות, וואס דאס איז דער תוכן פון ספר ויקרא, ויקרא אל משה, דער גאנצער ספר ווערט דאך אנגערופן ספר הקרבנות, איז דער אור הקדושה וואס ווערט נמשך, ויקרא מלשון קריאה והמשכה, ויקרא מיינט רופן,

פון דעסוועגן, דווקא דורך דעם קומט מען צו צו, דווקא דורך דעם קומט מען צו צו נאך א העכערן מכוון פון משכון, פון מאכן דברים תחתונים גשמיים גופא א כלי צו אלוקות. זעט מען דווקא דורך עבודת הקרבנות, וואס דארטן הערט זיך דער ענין פון צמצום, דורך דעם ברענגט מען צו די השראת השכינה, ווי געזאגט פריער, נאך א זאך, ס'ווערט געמאכט אינדרויסן דער מזבח מיט אלץ, און דאס ווערט ברענגט אריין אין קודש הקדשים די אמת'ע העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין אין שכינה. און דערמיט איז פארשטאנדיג ווי ויקרא אל משה און ספר הקרבנות בכלל איז א המשך אויך צו בהעלות הענן וגומר, כנל סעיף ב', לויט דעם קען מען זען אויכעט אז דער ויקרא אל משה, דער גאנצער ספר, ספר הקרבנות, דער גאנצער ספר פון ויקרא איז א המשך וואו קומט אויס דער המשך? נישט ולא יכול משה, נאר מען ברענגט אריין נאך צוויי פסוקים, איין פסוק בהעלות, און דער צווייטער פסוק ואם לא יעלה. פארוואס כנל סעיף ב' ווייל אין ביידע איז מודגש די זעלבע נקודה, אין ביידע זאכן איז זעט מען די זעלבע נקודה, אז דער מכוון פון משכן פירט זיך אויך אויס, ואדרבה נאך מער דורך דער עבודה במקום וואו ס'איז נישטא די השראת השכינה שבמשכן. געוואלדיג געוואלדיג ווי דער רבי שטעלט צו איינע צו די אנדערע, דער רבי זאגט אז מען זעט דא אין ביידע, וואס איז דאס די ביידע זאכן? סיי אין ענין פון קרבנות, וואס מען זעט אז דארטן דער ענין פון צמצום, אבער דורך דעם ווערט נעשה אור גדול אין דעם ארון, די זעלבע זאך איז אויכעט ווען ס'איז דא דער בהעלות אין גלות, דארטן נעמט מען עצמות ומהות אין א סך א גרעסערע אופן ווי ווען ס'איז דא די שכינה אין דעם משכן, דערפאר קומט אריין דער פסוק ובהעלות הענן צו אונז לערנען אוואו איז דער אמת'ער תכלית פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים אין א צייט וואס איז גלות אין א צייט וואס איז בהעלות ווען ס'איז נישטא די השראת השכינה. וואס פון דעם זעט מען נאך אמאל איבער חזרן וואס פון דעם זעט מען אז דער עיקר עבודה איז ווען ס'איז נישט דא קיין משכן ווען די ווען דער שכינה איז בהעלות און דער משכן איז צאמגעלייגט און יעמאלט גייט מען אין מדבר און יעמאלט נעמט מען ארויס פון דעם אויכעט אין משכן אליין אויכעט די זעלבע זאך אז די עבודה איז דווקא ברענגען א בהמה גשמית און די בהמה גשמית ברענגט צו דעם אור דעם גרעסטן אור למטה, זעט מען ממש ווי ס'ביידע זאכן זענען גלייך צוזאמען, דער גאנצער ויקרא רעדט זיך וועגן קרבנות, די קרבנות ברענגען צו צו די העכסטע דרגה פון השראת השכינה אין קודש הקדשים און אין גאנצן משכן, די זעלבע זאך איז אויכעט דא, דער ענין אין עבודה, וואס בכלל דער גאנצער ענין וואס איז געווען די השראת השכינה אין משכן איז געווען אויף א אופן ולא יכול משה, דערנאך גייט מען נישט גלייך אריבער צו ויקרא, נאר מען ברענגט אריין דעם פסוק ובהעלות, איר זאלט וויסן אז אין דעם בהעלות איז די עבודה נאך גרעסער, ווי אין דעם משכן אליין, עס מיינט גרעסער, מיינט אז דורך דעם ברענגט מען אראפ דעם גילוי אויף שכינה אסאך מער, און דא ווערט מער אויסגעפירט דעם ענין פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, איז פשוט מבהיל די געשמאקייט ווי די צוויי פסוקים קומען אריין דא, און עס ווייזט ארויס אויף ווי ס'איז זייער וויכטיג דא, און עס ווייזט ארויס אויף די טיפקייט פון די עבודה פון א איד. אות ט'. הגם אז אין דער עבודה בשעת דעם ויסעו, פעלט אין גילוי השכינה, יעצט ווער פרעגט דער רבי לכאורה ווען מען פארט ווען מען טוט די עבודה וואס מען האט ערשט געזאגט אז דאס ברענגט די גרעסטע דרגות, אזוי ווי א קרבן וואס איז א בהמה גשמית און מען שעכט איר לשם קדושה, מען טראכט לשם קדושה און אלס, ברענגט עס אראפ די השראת השכינה, דאכט זיך ס'ברענגט זיך אויכעט אין זוהר אז רזא דקורבנא איז עולה ביז רזא דאין סוף, ס'איז מורא'דיגע סודות וואס ווערט אריינגעלייגט ריח ניחוח לפני, קרבן, לשון קירוב, ס'ווערט א קירוב פון דעם מענטש וואס ברענגט דעם קרבן מיטן אייבערשטן, איז לכאורה דאס א ענין פון פון א פון א גשמיות'דיגע זאך און א מצומצם'דיגע זאך, וואס שטייט ויקרא מיט א קליין אלף. זאגט דער רבי איז הגם אז די עבודה איז דאך ווען ויסעו ווען ס'איז נישטא דער גילוי השכינה, איז אבער דווקא דורך דעם קומט ארויס בגילוי דער שורש פון אידן ווי זיי זענען מיוחד מיט עצמותו יתברך כנזכר לעיל בארוכה, אין אות ט' איז דער רבי מחדש נאכאמאל דעם סיכום ווי גערעדט פריערט בארוכה אז דווקא ווען ס'איז דער ויסעו, דווקא ווען ס'פעלט דער ענין פון גילוי השכינה, יעמאלט האבן מיר דעם גאנצן ענין. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פֿינף און פֿערציק א געשמאקע הערה וואס שטייט אין תניא אין חינוך קטן, פאר שער היחוד והאמונה איז דא א הקדמה וואס הייסט חינוך קטן, דארטן צום סוף זאגט דער אלטער רבי, וצריך לילך ממדרגה למדרגה, א איד דארף גיין אלעמאל פון איין דרגה צו די אנדערע, ובין מדרגה למדרגה טרם שיגיע למדרגה עליונה ממנה הוא בבחינת נפילה ממדרגה ראשונה. א איד דארף גיין מדרגה לדרגה, פאר ער גייט ארויף אין א העכערע דרגה, איינע פון די סימנים לכאורה אזוי צו זאגן, ווען א איד זאל וויסן אז ער האלט ביים גיין אין א העכערע דרגה איז ווען ער פילט אז ער איז נופל פון זיין דרגה. ואולי הוא אותו ענין המדובר בפנים, קען גוט זיין אז ס'איז די זעלבע זאך ווי אינעווייניג, ווען איז דא דער ענין פון די עליה ווי ס'דארף צו זיין, ווען ס'דא די ירידה ווען ס'איז נישט אין משכן, ווען ס'דא דער ויסעו, ס'איז דא ס'איז נישטא דער ענין פון גילוי השכינה. און דאס איז דער פירוש הפנימי, ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם, יעצט וועט מען פארשטיין וואס דער פירוש הפנימי אין דעם פסוק וואס מ'האט געזאגט פריער וואס די גאנצע שיחה איז געבויט אויף דעם פסוק, אז לכאורה באלאנגט ער נישט דא. בחיצוניות. זעט עס טאקע, דער רבי גייט זאגן וועגן בפנימיות וואס דער ענין איז, בחיצוניות זעט עס טאקע אויס ווי אן ענין פון סילוק השכינה, בפנימיות אבער איז דאס אז דורך דער עבודה נעמט מען העכער פון דעם ענן המשכן, און מען איז עס ממשיך אין דעם משכן בחניה שלאחרי זה, ווי דער לשון איז מסיים, זאגט רש"י במקום אשר יחנו שם, רש י רופט אן מסעיהם רופט ער אן אויך דעם ענין פון חניות, ווייל דער גאנצער ענין פון חניות דורך צו פארן ווייטער, רופט ער אן מסעיהם זאגט רש י במקום אשר יחנו שם, און דארטן ווען מען קומט אין די חניה, דורך דעם וואס איז געווען ובהעלות, יעמאלט ביי די חניה קומט אראפ נאך אסאך א גרעסערע אור, יעדן מאל וואס איז געווען ויסעו איז געווען ובהעלות הענן איז די עבודה געווען אסאך א שווערערע ס'איז געווען טאקע בחיצוניות איז דאס געווען ס'איז דאך געווען סילוק השכינה אבער דאס האט געברענגט בפנימיות אז ס'זאל זיין אסאך א העכערע גילוי ווען ס'ווערט דער ענין פון יחנו און דאס איז די הוראה לכל אחד ואחד באופן אישי יעצט קומט ארויס די הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם פאר יעדן איינעם דאס איז די הוראה לכל אחד ואחד בעבודתו נישט קוקנדיג אויפן חושך הגלות בפרט אז ידע איניש בנפשיה, חוץ פון דעם גלות, ווייסט דאך יעדער איינער זיין גלות, זיין מעמד ומצב פרטי, דער גלות פרטי וואס איז ביי אים פאראן, דארף מען וויסן אז דורך דעם וואס א איד פירט דורך שליחותו יתברך בכל מסעיהם, ווען בכל מסעיהם איז נישטא דער גילוי פון שכינה, אין וואס פאר א מסע עס זאל נאר זיין, א מסע וואס איז יעמאלט איז דער ענין פון בהעלות הענן און ס'איז נישטא קיין גילוי השכינה, ס'איז נישטא די אלע זאכן, בחיצוניות קוקט דאס טאקע אויס זייער ביטער, אבער בפנימיות דארף מען וויסן אז דאס איז א הכנה צו דעם גרעסטן השראה פון שכינה וואס ס'קען זיין, די גרעסטע השראה פון שכינה דא למטה וואס יעמאלט איז דא, ברענגט זיך אין חסידות אזויפיל מאל אז עצמות ומהות דעם אייבערשטן אליין ווי נעמט מען אים? דווקא דא למטה, א איד לערנט תורה, ווערט ער מחובר מיטן אייבערשטן, אנכי אנא נפשי כתבית יהבית זאגט די גמרא אין שבת, איז ראשי תיבות, אז דער אייבערשטער האט זיך אריינגעשריבן אין תורה, מען נעמט אים, ווייל נשמות ישראל מיטן אייבערשטן זענען ממש איין זאך, דארף מען געדענקען אז עס דארף זיין זיין שליחות בכל מסעיהם, און אויב נאר זיין מסע איז פארבונדן מיט ענן השם דווקא, זיין מסע איז פארבונדן מיט ענן השם, ווי ס'שטייט דער לשון ובהעלות הענן, ואם לא יעלה לא יסעו, וואס מיינט דאס? ער ווייסט בשעת ער גייט אין זיין מסע, ווייסט ער אבער אז ער גייט מיטן ענן, ס'איז טאקע בהעלות הענן, אבער ער ווייסט אז ס'איז זיין מסע איז, ווי דער לשון איז ובהעלות הענן, יעמאלט דארף מען וויסן יסעו, ער ווייסט אז מהוי' מצעדי גבר כוננו, קיין זאך טוט זיך נישט אליין, אלץ איז פונעם אייבערשטן, ווי ס'שטייט אין תהילים. אומעטום וואו ער גייט און וואספארא מצב ער זאל זיך נישט געפינען איז ער פארבונדן מיט א שליחות פון אויבערשטן לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, דאס איז די כוונה פון די גאנצע בריאה אז א איד זאל מאכן א דירה בתחתונים פאר דעם אייבערשטן, במילא איז זיין מסע אין גלות לויטן רצון העליון, קיין זאך טוט זיך נישט אליין, ס'איז נישט געמאכט ס'איז מהשם מצעדי גבר כוננו, מ'דארף וויסן אז ס'איז טאקע א ענין וואס איז טאקע דער ענין וואס איז נישטא בחיצוניות איז סילוק השכינה, ס'איז ממש א גלות, א גלות הכללי, גלות הפרטי מיט אלץ. אבער דורך דעם ווערט ביי אים, ובהעלות הענן, ווערט עס א ענין פון למעליותא. ער נעמט העכער פארן ענן, ובהעלות הענן, און ער טוט זיין עבודה, קריגט ער פון א העכערן, זייער א געשמאקער ווארט, אז בשעת ס'ווערט ובהעלות הענן, און ס'איז נישטא דער ענין פון גילוי שכינה, ס'איז נישטא דער ענין פון פון ס'נישטא דער ענין פון סילוק השכינה, יעמאלט ובהעלות, און ער טוט זיין עבודה, נעמט ער העכער פארן ענן, כאטש אז אויך דער גילוי פון דעם ענן איז העכער אפילו פון יכולת בחינת משה רבינו עליו השלום וואס איז דא בנפשו כנל, ווי געזאגט פריערט אז ווען דער ענן איז אראפגעקומען האט מען שוין נישט געקענט אריינגיין אפילו משה האט נישט געקענט אריינגיין, און אפילו משה וואס יעדער איד ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק מ ב אז יעדער איד האט א האט א ניצוץ פון משה רבינו אין אים, איז לכאורה דאך דער ענן איז דאך שוין א געוואלדיגע דרגה וואס וואס איז שווער צו אריינגיין דארטן און חוץ דעם ווי גערעדט פריערט דער מדרש אז ויקרא האט געגעבן דעם משה'ן דעם כח, זאגט דער רבי אז דורך דעם וואס א איד טוט דעם ענין ובהעלות הענן און ער נעמט און ער טוט זיין עבודה נעמט ער נאך העכער פון דעם ענן וואס לכאורה דער ענן איז א איז איז אזוי הויך אז מען קען עס נישט נעמען נעמט ער נאך העכער ווי דעם אויכעט און איז דאס ממשיך בהחניה שלאחריו לכאורה דא רעדט מען וועגן דעם ענין פון דעם גלות וואס זיך ענדיגן מיט משיח צדקנו און זיין דער ענין פון די חניה נאך איינמאל א חניה לעולם ועד און בנין בית המקדש השלישי והנצחי ביז אז יעמאלט וועט מען זעהן אז ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד. ס'איז א שיחה פון שבת פרשת פקודי תשכ ד און א חלק פון תשכ ז.